מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן דעם סיפור פון דעם ארעסט פונעם פריערדיגן רעבן, מען האט אים איינגעזעצט ט ו סיוון תרפ ז, ער איז ארויסגעקומען י ג תמוז תרפ ז איז ער ארויסגעקומען, צוריק אהיימגעקומען אין לענינגראד. מיר האלטן אינמיטן וואו דער פריערדיגער רבי איז האט זיך פארבלאנדזשעט איז אריינגעקראכן אין א אנדערע ארט, און ער זאגט אז אלץ איז בהשגחה פרטית און דערנאך איז ארויסגעקומען גאר א טובה פון דעם, און ער איז אריינגעקומען שוין אין דעם צימער וואס זיצן דארטן די אלע מזכירות, די אלע סעקרעטארס וואס זיי זיצן דארטן און זיי און זיי גיבן א שאלון און מען דארף אויספילן אלע שאלות וואס זיי פרעגן. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך ווי ס'האט אויסגעקוקט דער צימער, דערנאכדעם וועט מען מיט אים אנהייבן צו חוקר זיין. אינמיטן צימער, צווישן אין ביידע זייטן איז געווען טישן, און ס'איז געזעצן די מזכירות, און אריבער דעם טיש איז געזעצן דער וואס מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, און האט עס אויסגעפילט. אינמיטן איז געווען א איז געווען א ליידיגער פלאץ. אויף דעם ליידיגן פלאץ זענען געשטאנען מענטשן. ווייזט אויס אז זייער ארבעט איז געווען אז מ'דארף אכטונג געבן אויפן סדר, ס'זאל זיין שטיל, ווייל זיי האבן נישט גערעדט צווישן זיך, נאר ארומגעקוקט זיך. זיי האבן נישט גערעדט קיין איין ווארט, זיי האבן געהאלטן אין איין קוקן פון איינער צום צווייטן, און אויף יעדן איינעם וואס איז דארטן געזעצן און פארשריבן די געענטפערט די שאלות, האבן זיי געקוקט אויף אים. זיי האבן געקוקט אויף די פענימער פון די פון די איינגעזעצטע, און אויף אלץ, אז זיי האבן זיך געדרייט א גאנצע צייט און געקוקט אויף אלעמען. די מענטשן וואס האבן געווען אכטונג געגעבן אויף די אויף וואס ס'טוט זיך דא, זענען געווען עכט אנגעטון מיט ביקסן, אנגעטון מיט אזוי ווי חיילים, אבער זייער אויסקוק האט געווארפן א שרעק אויף ווער ס'האט זיי געזען, זיי האבן געהאט אזעלכע רויטע פענימער און זייער אנגעצויגענע, זייער שלעכטע פענימער, זייערע אויגן האבן געשיינט און מ'האט געזען ווי זייער אויגן קוקן און די קנעפלעך פון זייערע קליידער איז געווען אזוי ווי קופער, און זייער געבוי פון זייער גוף איז געווען זייער גרויס און הויך און ברייט. דער רושם הכללי וואס איך האב ארויסגענומען ווען איך האב זיך ארומגעקוקט אין דעם צימער, האב איך ארויסגענומען אז דא איז דער פלאץ וואס מען גייט וועבן דעם נעץ, דא מאכן זיי די אלע זאכן וואס מען קען מאכן קעגן די מענטשן, יעדן ווארט, יעדן תנועה וואס דער מענטש מאכט, ווערט פארשריבן אין א פאפיר, די מיידלעך וואס זיצן דארטן אריבער שרייבן אן יעדן זאך, און דאס איז דער יסוד פון דעם בנין וואס אויף דעם, נאך דעם, וועט דער חוקר ודורש דער וואס מאכט די דער וואס קוקט איבער דעם דעם איינגעזעצטן ער ער וועט האבן פון די זאכן וואס מ'האט געענטפערט דארטן וועט ער האבן זיין יסוד פון דעם גאנצן בנין דא איז דאס נאר א פלאץ וואס מ'נעמט צונויף די אלע זאכן וועגן דעם מענטשן וואס מ'האט אים ערשט געברענגט דארטן קלייבט מען צונויף די זאכן מיט וואס ער איז באשולדיגט מיט דארטן קלייבט מען צונויף די זאכן וואס די עלילה וואס מ'האט געמאכט אויף אים און דא איז דא ווערט דערציילט וועגן דעם איינגעזעצטן ווער ער איז און וואס ער איז, זיין נאמען, זיין זיין צונאמען וואס מענטשן רופן אים מיט דעם, זיין ווי אלט ער איז, וואו איז ער געבארן געווארן, פון וואנעט שטאמט ער, וואסערע סארט רעליגיע, וואסערע סארט וואסערע סארט אמונה האט ער, וואו וואוינט ער, וואס טוט ער. וויפיל מענטשן זענען דא ביי אים אין שטוב אין די הויזגעזינד וואס איז זייערע נעמען און וואס איז זיי ווי אלט זענען זיי אבער דער פריערדיגער רבי שרייבט אז דורך דעם ווי ער הייבט אן זאגן אז דא הייבט מען אן צו מאכן וועבן דעם נעץ ווי מען קען אריינכאפן דעם מענטשן זאגט ער מיט די אלע צענדליגע שאלות וואס זיי פרעגן ווערט דער ווערט דער וואס מען פרעגט אים ווערט פון א פון איינער וואס דערציילט און וואס שרייבט נאר די ענטפערס ווערט ער א מודה ער איז מודה אויף אסאך זאכן אויף עניינים וואס איז אים גארנישט איינגעפאלן לכתחילה די די מיידלעך וואס זיי פרעגן די שאלות די פרויען וואס זיי פרעגן די שאלות זיי פירן זיך זייער ווייך און זייער געשמאק און מען פרעגט שאלות און צווישן די שאלות מען פארדרייט אים אזוי דעם קאפ אז ער דערציילט זאכן דארטן וואס דערנאך וואס שפעטער עט ער ליידן פון דעם דאס איז אלץ געמאכט געווארן צו פארדרייען דעם מענטשן דעם קאפ, און דער מענטש וואס קומט דארטן אריין איז ער דאך שוין ממילא צוקלאפט און צובראכן און ער ציטערט אימת מוות, מיט די פיינקייט וואס זיי פירן זיך און מיט די שאלות ווערט ער פארדרייט אינגאנצן, און די תשובות וואס ער ענטפערט ווערט די רייכע די רייכע ווארע, די רייכע זאכן, און די בעסטע רכוש אין זייערע הענט פון דעם וואס עט קומען שפעטער און חוקר זיין דעם מענטש דא איז מען נישט חוקר דא שרייבט מען נאר די ענטפערס פון די ענטפערס בויען זיי אויף א גאנצן בנין קעגן די מענטשן און למעשה דערנאן ווען מען קומט צום חוקר ווען מען קומט אים חוקר זיין ווייזט ער אים דו האסט עס אליין געשריבן דו האסט אליין געחתמעט אויף דעם און דו האסט אליין מודה געווען אויף דיינע עבירות איך שטיי נאך אזוי ביים טיר אינעווייניג און איך קוק זיך ארום און דאס איז דער חדר וואס איז דער מדור הראשון פון גיהנום, און איינער פון די מענטשן וואס זיי שטייען דארט און גיבן אכטונג, האט מיר געמאכט מיט זיין האנט, האט מיר געמאכט א רמז, אז איך זאל צוגיין צו איינעם פון די טישן, וואס דארטן, וואס איז אין די לינקע זייט פון וואו איך בין אריינגעקומען, דארטן דא א פלאץ וואס איז ערשט ליידיג, איך קען זיך יעצט אוועקזעצן קעגן איינע פון די מזכירות פון די וואס שרייבן, ווייל יעצט האט זי געענדיגט מיט איינעם פון די אסירים, מ'האט אים שוין אוועקגעפירט פון דארטן, יעצט איז דא א פלאץ פאר מיר וואו צו זיצן. און איך זע ווי די וואס איז שרייבט די די די מזכירה גיט איבער א נאמען פון דעם פון דעם פון די מענטשן וואס זיי נעמען דעם וואס זיי נעמען דעם ארעסטירטן און מען פירט אים דארט דארט אוועק צו דעם חוקר אבער געזען אז ס'איז דא אויף יעדן זאך אויף יעדן ארבעט דארטן איז דא אנדערע סארטן מלאכים שוין ווי ער רופט זיי אן פריער מלאכי חבלה און איינער גייט נישט אריין אין די ארבעט פון דעם צווייטן יעדער איינער האט זיך זיין תפקיד ס'איז דא איין פלוגה איין איין גרופ פון פון מלווים וואס זיי נעמען דעם דעם מענטש וואס מ'האט אים איינגעזעצט מען פירט אים פון איין צימער צום צווייטן און פון איין שטאק צום צווייטן און מען פירט אים ארום צודרייט אים דעם קאפ און מען קען אויכעט זען אז די לבושים, די אנטועכצס וואס די אלע גייען, און אפילו די ביקסן זענען אנדערש, לויט די ארבעט, אזא לבוש און אזא ביקס האבן זיי. זיי נעמען די פאפירן מיט די אלע תעודות פון דעם וואס מען האט אים איינגעזעצט און האט שוין געענדיגט ענטפערן דעם שאלון די אלע שאלות, און זיי ברענגען אים צום צווייטן מדור, דא איז דער מדור הראשון פון גיהנום, ביז יעצט איז נאך געווען גארנישט, יעצט מ'איז אריינגעקומען און זיך אנגעהויבן צו צו פילן זיך ווי א איינגעזעצטער, מען הייבט אן איינשרייבן, מען הייבט אן פרעגן שאלות און צענדליגער שאלות מיט אלס, נאכדעם גייט מען אריבער צו דעם מדור השני, און מיט דעם פאפיר, צו דערצו איז צוגעלייגט א פאפיר וואס ווערט אנגערופן א יארליק, אזוי הייסט עס. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך. אט דעם יארליק, דעם נאמען יארליק געפינען מיר אין אסאך אין א אין אפאר ערטער אין אין רוסלאנד. מען קומט אריין אין א גרויסן געשעפט און מען וויל איינקויפן דארטן, גייט מען פון איין ארט צום צווייטן און מען קויפט איין, מען קויפט איין אסאך זאכן, מען קויפט דאך נישט איין איין סארט זאך. און מען שלעפט די אלע זאכן און מען קומט צו דעם פלאץ וואו מען באצאלט, וואו דארטן שטייט דער מענטש מיט די קאסע און מען ווייזט אים אלץ וואס מען האט געקויפט און ער מאכט א חשבון און מען דארף אים באצאלן, דארטן גיט מען אים א א זאק וואס ער לייגט אריין זיינע אלע זאכן, און אויף דעם לייגט מען צו א שטיק פאפיר מיט א מיט א נומער, און דער פאפירל ווייזט אז ווען מען גייט ארויס קען ער עס ווייזן אז ער האט באצאלט און אז דער פעקל איז טאקע זיינער, ווייל מען קריגט נישט מען קען נישט האבן קיין קיין קיין זאק קען מען נישט טרעפן ווי זיי האבן, און דער זאק איז פארמאכט, און דערנאך נאך אויף דעם א צעטעלע מיט א נומער וואס זיי פארשטיין וואס ס'שטייט אויף דעם אפגעשריבן זיי ווייסן וועלכע נומערן דארפן קומען יעצט, און לאזט מען יענעם ארויס. איז ביי אין די ערטער קען מען זען וואס מיינט א יארליק. סאיז א פאפיר מיט א נומער וואס מען לייגט ארויף. מיר אז מיר שיקן עפעס א פעקל דורך די באן פון איין שטאט צום צווייטן, איז נישט קיין חילוק צו סאיז געשיקט געווארן עקספרעס צו נישט עקספרעס, באקומען מיר א צעטעלע און מען לייגט ארויף אויפן פעקל אויכעט א צעטל וואס דארט איז דא א נומער וואס דאס ווערט אנגערופן יארליק. אבער דער פריעדיגער רבי זאגט אז מיר זעען יארליק אין אנדערע ערטער, אבער דא אין שפאלערקע איז איז אויף מענטשן לייגט מען אויכעט ארויף א יארליק, אבער עס איז א גרויסער חילוק פון דעם יארליק מיט דעם יארליק וואס מען פריער האט געזאגט ווען מען גייט איינקויפן אדער ווען מען שיקט א זאך מיט די באן. כרגיל, אלעמאל ווען מען מאכט א יארליק, לייגט מען עס ארויף אויפן פעקל מיט די סחורה וואס דו האסט גענומען, אדער אויף דעם פעקל וואס דו ווילסט שיקן פון איין שטאט צום צווייטן. אבער דער יארליק האט אינגאנצן נישט צו טון מיט דעם מענטשן, מען לייגט עס נישט ארויף אויפן מענטשן. ס'הייסט, ס'האט נישט צו טון נישט צו זיין גוף און נישט צו זיין נשמה. בשעת מען קומט אבער דא איז לייגט מען דאס נישט צו צו מענטשן נאר מען ווערט ס'ווערט צוגעקלעפט צו זיין גו ס'ווערט נישט צוגעקלעפט צו זיין גוף מען שרייבט דאך א יארליק אויף מען גיט אים א מספר לייגט מען דאס נישט ארויף אויף זיין אקסל אדער אויף זיין פלייצע נאר מען קלעפט דאס צו צו זיין נשמה דאס הייסט אז מען בייט איבער זיין נאמען ער האט מער נישט קיין נאמען ביז יעצט האט ער געהאט א נאמען פון יעצט און ווייטער ווערט ער ווערט ער א מספר ער ווערט אנגערופן מיט דעם נומער וואס מען האט אים געגעבן. איז האט דער פרידיגער רבי געזען ווי די מזכירה האט איבערגעגעבן צו דעם מענטשן וואס נעמט, דער וואס האט יעצט געענדיגט ענטפערן די שאלות, נעמט מען אים אוועק מיט אזא צעטעלע, דער וואס פירט אים אין א צווייטן ארט האט א צעטעלע מיט דעם נומבער וואס דער איינגעזעצטער האט ערשט באקומען א נומבער און דאס העט זיין זיין נאמען, ס'איז נישטא מער קיין נעמען. און דער פרידיגער רבי זאגט מען דארף אביסל מסביר זיין אז ביז ווען מען קומט אן דא וואו מען הייבט אן זיך צו פארשרייבן איז דער מענטש איז טאקע איינגעזעצט און די די מלאכים צווישן כת א' און כת ב' כת א' איז די וואס נעמען אים פון שטוב ביז דעם ביז דעם שפאלערקע די כת ב' איז וואס נעמען אים פון שפאלערקע ביז דעם צימער וואו מען דארף זיך פארשרייבן רופן זיי אים אלע ביי זיין נאמען אז מען קומט אריין אין דעם מדור, מען קומט אריין דא, וואס מען הייבט אן ענטפערן די אלע שאלות, נאך וואס דו ענטפערסט די אלע שאלות, האסט גע'חתמ'עט אויף דעם, ווערסטו געביטן פון דיין נאמען אויף א מספר, ווערסט א נומער. פון יעצט און ווייטער העט מען דיר רופן נאר ביי דיין נומער, מען העט מער נישט רופן דעם נאמען, מען העט רופן דעם מספר, העסטו וויסן אז מען דארף זיך איינהאקן אין קאפ, דאס איז דיין מספר, און אז מען רופט דעם מספר דארפסטו וויסן אז מען זוכט דיר. איך ווייס נישט צו דער מספר וואס מען גיט דעם יארליק איז א נייער נומער, ס'האט א ס'האט ס'האט צו טון מיטן חודש, צו ס'האט צו טון מיטן טאג, צו ס'האט צו טון מיטן פלאץ וואו מען האט דיר חוקר און וואו דו ענטפערסט די אלע שאלות, יעדן איך פארשטיי נישט ווי ס'גייט, וואס איז די מעשה מיט דעם מיט דעם מיט דעם יארליק, אבער איך ווייס אז דער וואס איז געווען פאר מיר און ער האט געזעצן דארט און האט אויסגעפילט די פאפירן, איז האב איך געמערקט, אינטערעסאנט דער פרידיגער רבי געדענקט זיין נומער, זיין נומער איז געווען צוויי זעקס אַכט נול דרײַ, זעקס און צוואַנציק טויזנט אַכט הונדערט און דרײַ איז געווען יענעמ'ס נומבער. דער מענטש וואס איז געזעצן דא מיט אפאר מינוט צוריק, וואס האט יעצט געענדיגט ענטפערן אויף די שאלות, איז געווען אזוי ווי א מענטש צווישן מענטשן, ער איז געווען אנגעטון מיט זייער מיט פיינע בגדים, נישט קיין ארימע בגדים, ער האט אויסגעקוקט ווי א זעכציג יעריגער מענטש, און ער האט אויסגעקוקט ווי זייער א פיינער מענטש, ער האט געהאט א גוטן א גוטע צורה, א גוטן פנים, זעט אויס אז זיין ארבעט איז געווען, פרעג איך זיך, זעט מיר אויס אז זיין ארבעט איז געווען א זאך וואס מען נוצט דעם קאפ, עורך ספרים, ער איז געווען א בוכהאלטער, א רואה חשבונות, אדער עס קען גאר זיין אז ער איז א מנהל פון א פון א פון א פעקטארי פון א בית חרושת, זעט אויס א א שטילער, און זיין רעדן איז געווען זייער מיט נימוס צו די מיידל וואס האט אים פארשריבן, און האט גערעדט בנחת, און זייער א פאמעליכער מענטש, א רואיגער פאמעליכער מענטש. אזוי ווי ער האט זיך אויפגעשטעלט, נאך וואס מ'האט אים געזאגט אז ער האט געענדיגט, און דער דער מלווה וואס האט אים געדארפט נעמען צו די צו חוקר זיין, און דער מלווה איז אנגעקומען נענטער צו אים, און האט איבערגענומען דעם גאנצן פעקל פון די זאכן פון די מיידל, דער מלווה האט איבערגענומען דעם גאנצן פעקל מיט זיינע פאפירן מיט אלס, האט ער א זאג געטאן, דער דער מלווה האט א זאג געטאן, האט א קוק געטאן וואס טוט זיך דארט, און זאגט ער, אוי וויי, אהא, אזוי אזויפיל האט מען דא געשריבן, אזוי ווי דער דער וואס איז האט זיך יעצט אויפגעהויבן דער איינגעזעצטער וואס זיין נומער איז צוויי זעקס אכט נול דריי האט זיך געביטן זיין פנים פריער שרייבט דער פריערדיגער רבי געווען א בעל פנים טובים מיט אלץ אזוי ווי ער האט דערהערט וואס דער מלווה האט געזאגט גיב א קוק וויפיל דא איז אנגעשריבן האט זיך זיין פנים געביטן ס'איז געווארן גרין זיינע אויגן זיינע גלעזער זיינע ברילן זענען אראפגעפאלן פון וואס ער האט זיך אזוי שטארק געטרייסלט ער איז געווארן א אנדער מענטש אין איין סעקונדע איז ער געווארן א אנדער מענטש. דער מלווה האט אים א זאג געטון, ער האט אים געגעבן א פקודה, גיי מיט מיר, גיי נאך מיר. און האט אים געזאגט, ווער נישט, ווער נישט, אל תתרגש, ווער נישט, ווער נישט, ווער נישט מרוגש, ביז א שעה וועסטו שוין זיצן, וועסטו שוין ליגן אויף א בעט פון שטרוי, און די שטרוי וועט ליגן אויף א, אויף א בעט וואס ס'ליגט פון קליינע העלצלעך. פריערדיגער רבי זאגט דאס וואס כ'האב געהערט ווי ער האט אים געזאגט, מער האב איך נישט געזען ווייל כ'האב נאר געזען ווען מ'האט אים אוועקגעפירט אין דעם קומענדיגן אין א צימער לעבן אונז, לינקס צו דעם צימער וואו לינקס וואו איך וואו מיר זענען געזעצן האט מען אים אריינגעפירט אין א צימער האב איך נישט געקענט הערן מער וואס ער האט געזאגט. אזוי ווי יענער איז אוועקגעגאנגען האט זיך אויסגעדרייט די די מזכירה האט זיך אויסגעדרייט צו מיר און זי האט מיר געזאגט בירגער זעץ זיך אוועק. דא האט איר א גיליון מיט אלע שאלות, און הייבט אן ענטפערן זייער קלאר אויף יעדן שאלה וואס מען פרעגט אייך, זאלט איר ענטפערן זייער קלאר, און דעם ענטפער זאלט איר שרייבן אין דעם ספעציעלן פלאץ וואס איז דא פאר יעדע שאלה, איז דא א שאלה, דערנאך גיבט מען די פלאץ וואו צו ענטפערן די תשובה. פריערדיקער רבי זאגט כ'האב איר געענטפערט, איך האב נישט וואס צו שרייבן. אלץ וואס ס'שטייט דא אין דעם שאלון, אין דעם צעטלעך מיט די שאלות וואס דו האסט מיר געגעבן, האט גארנישט צו טון מיט מיר, איך האב נישט גארנישט וואס צו ענטפערן. זי זאגט, גיט זי מיר א זאג, ווי קען עס זיין? איר ווילט נישט הערן צו די חוקים פון וואס מ'גיט דא אין שפאלערקע? ס'איז א חוק וואס יעדער איינער ווייסט פון דעם, יעדער איינער וואס קומט דא אריין אלס א איינגעזעצטער דארף אויספילן דעם גיליון שאלות און ענטפערן מיט א קלארן ענטפער אויף יעדע שאלה. פריערדיקער רבי זאגט איך האב איר צוריק געענטפערט, איך בין נישט געקומען דא. זי זאגט אים אז ווער ס'קומט דא ווייסט אז ער דארף אויספילן אלע שאלות, זאגט ער איך בין נישט געקומען דא. איך בין נישט געקומען דא צו אייך צו אייך צו מאכן א ביקור, נישט געקומען דא מאכן א וויזיט, מען האט מיר געברענגט דא, און די וואס האבן מיר געברענגט ווייס ווייסן פונקט ווער איך בין און וואס איך בין, אויב אזוי וואס וואס פארוואס זאל איך מאכן א זאך וואס איך האב נישט קיין אינטערעס אין דעם, איר ווילט איך זאל אויספילן די פאפירן, זיי ווייסן פונקט ווער עס איז, פון וואנט איך בין און וואס איך בין, איך האב נישט וואס איך האב נישט וואס צו שרייבן. גיט זי אַ זאָג צו מיר, איר האָט פֿאַרגעסן וווּ איר געפֿינט זיך? אָדער איז אײַער דעה נישט מסודר? אָדער אַזוי ווי מע זאָגט זענען וואָס בסד נעבעך נישט בסדר, נישט בסדר אויפֿן קאָפּ, בינתכם בלתי מסודרה? איר ווילט אײַנפֿירן נײַע, נײַע, נײַע סדרים דאָ אין דעם פּלאַץ פֿון שפּאָלערקע? זאגט מיר וואס איז אייער נאמען פריערדיקער רבי ענטפערט איר אויף יעדן שאלה וואס זי האט געפרעגט איך ווייס אז איך בין א איינגעזעצטער וואס מ'האט מיר געברענגט אין שפאלערקע א דאנק דעם אויבערשטן מיין דעה איז זייער מסודר איך בין איך בין פיין איך האלט נישט ביי מאכן קיין נייע סדרים אין דעם אין שפאלערקע. מיין נאמען איז שניאורסאן, איך וואוין אין רחוב מאכאווייע צוויי און צוואַנציק און די דירה איז צוועלף, און דעם גיליון וואס דו האסט מיר געגעבן וועל איך נישט ענטפערן. איר קענט אריינשרייבן וואס איך האב אייך יעצט געזאגט. מיין נאמען, וואו איך וואוין, און אז איך וועל נישט אויספילן די פאפירן. זי האט גענומען דעם צעטלעך צוריק פון מיר, און זי האט אנגעהויבן צו שרייבן דעם נאמען, מיט דעם מיט דעם צונאמען, דעם ווי מען רופט אים, די אדרעס, און זי פרעגט, וואס, ווי, וואס איז אייער תואר? מיט וואס קען איך אייך פארשטעלן? ווי שטעלט איר זיך פאר? האט דער פריערדיגער רבי געענטפערט, איך בין א, איך בין א זייער א אנגענומענער בירגער לדורותיו. אזרח נכבד לדורותיו. די רבעים האבן געקראגן, אין יענע צייטן האבן זיי געקראגן, וויבאלד עס זענען געווען רעבעס וואס האבן געהאט חסידים און זיי האבן געטון פאר מענטשן זאלן האבן ארבעט מיט אלע זאכן, האט מען זיי געגעבן א צעטל אז זיי ווערן אנגערופן א חשוב'ער בירגער פון די מדינה. האט זי געענטפערט, זי האט אים געענטפערט אז דער, אז דעם טיטול זי האט אים געפרעגט וואס איז דיין טיטול, האט ער געזאגט אזרח נכבד, האט זי אים געזאגט אז דער תואר, דער טיטול איז שוין היינט נישטא ביי אונז אין די מדינה, עס איז בטל געווארן. זאג, האט דער פריערדיגער רבי געענטפערט, איך ווייס נישט צו עס איז יא דא דער טיטול, צו עס איז נישטא דער טיטול, דאס איז מיין טיטול, איך ווער אנגערופן א אזרח נכבד לדורותיו. פרעגט זי ווייטער, וואס טוט איר? וואס איז אייער ארבעט? פריערדיגער רבי האט געענפערט, איך דו טו גאנץ מיין גאנצן טון איז אין לערנען, איך לערן די חקר, איך לערן דעם דעם חוקר זיין, חוקר זיין אלוקות, וואס ווערט אנגערופן חסידות, און איך לערן און ידיעות און הלכות פון הלכות ווי מען דארף מאכן די מצוות, וואס זיי זענען לויט דעם דעם דת ישראל, לויט די אידישע געזעצן, לויט די געזעצן פונעם אויבערשטן. ס'האט דער פריערדיגער אפשר געזאגט אז ער איז עוסק אין לימודים, ער לערנט חסידות, און ער לערנט, ער לערנט שולחן ערוך, ס'שטייט נישט, ס'שטייט ער לערנט הלכות וואס מען דארף וויסן ווי אזוי זיך צו פירן אלס א איד. האט זי א זאג געטאן, דעת? מחקר אלוקי? כאילו ווי זי ווייסט נישט וואס דאס איז. פריערדיגער רבי געענטפערט יא, איך לערן מחקר אלוקי, וואס מיינט דאס? איך לערן אז ס'דא איין גאט וואס האט באשאפן און ער באשאפט אלץ וואס איז דא אויף די וועלט. ער איז מנהיג, ער פירט די גאנצע וועלט מיט אלע זאכן וואס איז דא אין דעם, אלע באשאפענישן, סיי די זאכן וואס קריכן אין ים און ביז אפילו א קליין ווערעמל. אין א פאררוקטן מדבר, אין א טרוקענעם פאררוקטן מדבר, און מענטשן וואס זיי לעבן אין א ישוב, איז דער אייבישטער האט זיי באשאפן, און ער איז מנהיג ער פירט אלץ אן מיט זיי. גיט זי א זאג, ווי קען איך שרייבן די אלע זאכן אויף א גיליון פון שאלות, דא איז דא שאלות וואס מען פרעגט אייך, און די שאלות דארפט איר ענטפערן, איך ווייס נישט וואס צו שרייבן וואס איר זאגט מיר דא. פריערדיגער רבי האט איר געענטפערט, ווער הייסט דיר שרייבן? איך האב דיר געהייסן שרייבן? פון מיינעטוועגן שרייב נישט, שרייב גארנישט. ווילסטו שרייבן, שרייב. ווילסטו נישט שרייבן, שרייב נישט. קיינער האט דיר נישט גענויט שרייבן. פונקט אזוי ווי איך האב געענדיגט רעדן צו איר די ווערטער, איז ער האב איך געזען אז פון די טיר אנטקעגן איז האבן זיך אוועקגעשטעלט דארטן דריי מענטשן, וואו דאס איז שוין די טיר פון דעם מדור שני, ער זיצט דאך שוין אין דעם מדור ראשון, דא איז דער ערשטער פלאץ וואס ער זיצט אין גיהנום, און ער זעט אז די דריי מענטשן קומען אריין פון דעם קומענדיגן צימער, דארטן מסתם איז די חוקרים, דארט איז מען שוין חוקר, דארטן איז שוין מדור שני. איך זע אז די דריי מענטשן האבן זיך אוועקגעשטעלט און זיי קוקן אריין, זיי קוקן איבער וואס טוט זיך דא אין דעם מדור, און איך זע אז זיי זוכן עפעס. בשעת זיי זענען אנגעקומען מיט די אויגן צו דעם פלאץ וואו איך זיץ, האב איך געזען אויף זייער פנים אז זיי האבן מיר געזוכט, זיי האבן געטראפן וואס זיי האבן געוואלט. איינעם פון די דריי האב איך דערקענט, ער איז געווען וואס האט געפירט די וואגן ווען זיי האבן מיר גענומען פון שטוב צו שפאלערקע, די אנדערע צוויי האב איך נישט געוואוסט ווער דאס איז. די דריי מענטשן וואס איך האב געזען זענען אלע געווען יונגע, אנגעטון מיט מיט ציווילע קליידער, רעגעלע בגדים רגילים, און זיי גייען מיט קורצע הויזן, און זיי גייען מיט העמדלעך פון זיידן, און די העמדלעך האבן זייער אסאך קאלירן אויף זיך, און די העמדלעך קוקן אויס אזוי ווי ס'קומט מיט א, אזוי ווי ס'קומט פון ענגלאנד אדער פון אמעריקע, ס'זעט נישט אויס קיין רוסישע העמדלעך, און זיי גייען אנגעטון מיט זאקן, רעטע זאקן גייען זיי ביז די קני, און די זאקן האבן אזעלכע קנעפלעך אויף זיך. זיי גייען אנגעטון מיט א ברייטן חגורה מיט אזא סארט גארטל, וואס אין דעם גארטל איז דא צוויי ערטער וואס מען קען אריינלייגן, אין איינע ליגט אריינגעלייגט ביי זיי א זייגער, אין די אנדערע ליגט אריינגעלייגט א ביקס. זייערע האר זענען אויסגעקעמט זייער גלייך און זייער שיין, מיט א אזוי ווי מען זאגט אזוי ווי א חייל גייט, און זיי זעען אויס זייער רואיג, און אויף זייער פנים, איז אויסגעצויגן אזא קאלטקייט אזוי ווי אייז, זייער אריינקומען אין דעם צימער האט אריינגעגעבן אינעם גאנצן צימער, אריינגעבלאזן א מורא'דיגן פחד, א קאלטן פחד האט עס אריינגעברענגט, דער אוויר וואס איז געווען ביז יעצט אין דעם מדור וואו איך זיץ און זי פרעגט מיר די שאלות האט זיך געביטן אינגאנצן. סיי די שרייבערס, די מזכירות, און סיי די אלע וואס זיי זיצן און מען פרעגט זיי אויס די שאלות, די איינגעזעצטע, סיי די מענטשן וואס זיי שטייען אינמיטן און גיבן אכטונג אויפן סדר, הגם אז די דריי מענטשן האבן גארנישט געזאגט, און זיי האבן נישט געמאכט קיין תנועה, זיי האבן נישט געזאגט גארנישט, זיי האבן נישט געמאכט מיט די הענט גארנישט, דער לופט אין דעם צימער האט זיך געביטן און ס'געווארן זייער אנגעצויגן און א אנגעשטרענגטע לופט. די דריי מענטשן זענען געשטאנען, זיי האבן נאר געקוקט, זיי האבן גארנישט געזאגט. זייער אריינגיין האט אריינגעברענגט ווי געזאגט פריער א חרדת מוות, עס האט אריינגעברענגט א פחד מוות. עס איז אריינגעפאלן אויף די, אויף ספעציעל אויף די מיידלעך וואס זענען די מזכירות, און אויף די וואס שטייען און גיבן אכטונג, אויף זיי ספעציעל האט עס ארויפגעווארפן א מורא'דיגן פחד. יעדער איינע פון די שרייבערנס פון די מזכירות האט זיך אזוי ווי איינגעקוועטשט און זיך אריינגעקוקט טיף אין די פאפירן, און זיי האבן זיך פארנומען מיטן שרייבן אסאך מער און ערנסטער צו ווייזן אז זיי טוען זייער ערנסט זייער ארבעט. און די קבוצה וואס זענען געשטאנען אינמיטן און זיי האבן אכטונג געגעבן, איז זייער פנימער זענען געגאנגען רויט און ווייס. אַזאַ פּחד איז געפֿאַלן אױף זײ פֿון די דרײַ מענטשן, אַז דער פּנים האָט זיך בײַ זײ געביטן די קאָלירן, און זײערע אױגן האָבן אָנגעהױבן צו גײן מער פֿון אײנעם צום צװײטן, אַכטונג צו געבן, װאָס טוט זיך דאָרט, און צו װײַזן, אַז זײ טוען אַ גוטע אַרבעט. און ס'האָט אױסגעקוקט, װי אַזױ זײ האָבן זיך דערשראָקן, װי זײערע אױגן גײען אַרום, אַזױ װי אײנער, װאָס שטײט מיט אַ פֿידל און ער פֿידלט, און ער שאָקלט זיך, און ער גיט אכטונג און ער טוט יעדן זאך וואס דער מענטש וואס ער איז דער מנצח אויף די אויף די מקהלה וואס ער ווי ער מאכט מיט ער האלט א שטעקן אין האנט און ער מאכט מיט די הענט און לויט דעם דארף מען דארף מען פידלען האט אויסגעקוקט אויף זיי די זעלבע זאך ווי דא זיי שטייען דארטן אין זייט און זיי שטייען און טרייסלען זיך און קוקן ארום מיט א פחד מוות איינער פון די דריי האט אריינגעשטעקט זיין האנט אין זיין קעשענע און האט ארויסגענומען א זילבערנע פושקע און ס'איז געווען פול מיט ציגארעס, האט ארויסגענומען א ציגאר און האט מכבד געווען זיינע חברים, די צוויי חברים אויכעט מיט א ציגאר, ער האט געהאט א גאנצע פושקע, און אלע האבן געקוקט צו דעם טיש וואו איך זיץ, אלע דריי זענען געשטאנען און געקוקט צום טיש וואו איך זיץ, און איך זע זייער קלאר אז זיי זוכן עפעס א וועג ווי צו טרעפן אויף מיר א עלילה אז איך טו נישט גוט, אז איך זיץ און איך ענפער נישט גוט די שאלות, און איך בין זיך חוצפה זיך מיט אלע זאכן. און דאס האט זיי געגעבן א געלעגנהייט אז זיי זאלן אלע דריי זענען צוגעקומען צו דעם טיש וואו איך בין געזעצן, און די מיידל האט געהאלטן ווי געזאגט פריער האט געזאגט אז זי ווייסט נישט ווי קען זי שרייבן וועגן אזעלכע זאכן און כ'האב איר געענטפערט איך הייס דיר נישט שרייבן ווילסט שרייבן שרייב ווילסט נישט שרייבן שרייב נישט און איינער פון זיי גיט א זאג צו מיר זאגט דער פריערדיגער רבי אויב איר ווילט וויסן איר ווילט וויסן ווי מען דארף שרייבן דעם גיליון ס'איז מיר זיכער ס'מיר זיכער אז די מענטשן ווייסן מיר מיט מיינע עניינים. דער פריערדיגער האט געזאגט אז איך האב פארשטאנען אז מען געוואלט זען וואס איך שרייב און ווי איך שרייב. איז מיר געווען זיכער אז די מענטשן קענען מיר און זיי ווייסן מיר זיכער דער וואס האט מיר גענומען מיטן וואגן דער דרייווער דער קוטשער קען דאך מיר זיכער ער האט דאך מיר געפירט איך ווייס נישט פון וואנט זיי זענען, צו זיי זענען נאך פון דעם מדור השני וואס דארט איז די חקירות, צו זיי קומען פון דעם שלישי וואס דארט זיצט מען שוין, דארט איז מען שוין איינגעזעצט אין א צימער. פון דעסטוועגן זעט אויס אז די דריי פקידים, די הויכע פקידים וואס זענען אריינגעקומען, ווייזט אויס אז ביי זיי איז דאס נישט קיין נארמאלע זאך אז זיי קומען דא אריין. לויט ווי איך האב געזען מיט דעם פחד מיט דעם טרייסלען וואס איז געווארן פון די אלע מענטשן האב איך פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז זיי קומען אריין דא אלעמאל. איך האב פארשטאנען און איך האב משער געווען און איך האב פארשטאנען אז זיי ווילן נעמען א חלק אין אויספילן די פאפירן. וואס ס'איז דאך זיכער אז דורך די קלארע ענטפערס וואס איך וועל געבן אין דעם האבן זיי זענען זיי געווען זייער דורשטיג זיי זענען געווען הונגעריג צו אריינהאקן דארטן אזעלכע סארטן טשוועקעס וואס יעמאלט וועט מען קענען אויפהענגען אויף דעם און מ'וועט קענען מאכן א גרויסע עלילה אויף מיר פון די ענטפערס. ס'הייסט פארדרייען מיר דעם קאפ נאכמער און שרייבן זאכן וואס לכאורה קוקט אויס ביי מיר גארנישט און זיי וועלן שוין דורך דעם בויען און זיי וועלן זאגן האסט דאך גע'חתמ'ט אויף דעם. אבער דער פריערדיגער רבי זאגט כ'האב זיך אבער געוואונדערט ווי קען עס זיין אז אזעלכע פקידים גבוהים אזעלכע גרויסע ארבעטערס פון די פון שפאלערקע זאלן זיך אריינמישן אין א זאך וואס יעדער מאסקיראד דארט און יעדער פרוי טוט דאס מיט די איינגעזעצטע זיי זאלן אריינקומען די דריי און זיך אפגעבן ספעציעל מיט מיר אויסצופילן די פאפירן ווייזט אויס אז דא ליגט עפעס זייער א באהאלטענע זאך מיר וועלן מפסיק זיין מיט היינט, און ממשיך זיין אם ירצה ה' די קומענדיגע וואך דעם המשך פונעם סיפור פונעם ארעסט פונעם פריערדיגן רבין.